האלט ער זיך ער איז קלוגער, ער איז חשוב'ער, ער האלט זיך פאר עפעס א בעסערע מענטש, כי אילו היה מכיר את נגעי עצמו, ווען ער וואלט ווען אנערקענט אז ער איז גארנישט בעסער פון יענעם, אוודאי לא היה מלעיג מחבירו, וואלט ער נישט גערעדט אזוי אויף אנדערע. וידוע מאמר רבותינו ז"ל, אנפאנג מסכת סוטה, אז די עוון פון גאווה איז קשה עד מאוד, ווי די גמרא זאגט דארטן, אז איינער וואס איז נכשל אין גאווה, זיין עפר גייט נישט ווערן, גייט נישט אויפשטיין לתחייה בתחיית המתים. און ער ווערט גערעכנט אזוי ווי א עובד עבודה זרה, און שכינה מייללת עליו די שכינה קלאגט אויף אים, און והוא נקרא תועבה, עיין שם בגמרא. און שוין אפגערעדט לייגט די חפץ חיים צו, טאמער מיט דעם וואס ער דערציילט עפעס שלעכטס פון זיין חבר, אז א שאנד פון דעם חבר איז ער איז מכבד את עצמו, איז וודאי עובר בלאו זה, מלבד מה שכרתוהו רבותינו ז"ל ברוח קדשם מעולם הבא, אז מען ווערט אפגעשניטן פון עולם הבא, וואס שטייט אין ירושלמי אין חגיגה, המתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. אין דעם באר מים חיים צייכנט ער צו, מ'זעט קלאר אז ס'איז א לאו, און דאס וואס ער זאגט אז מסתמא האלט ער זיך גרויס, ס'איז געבויט אויף א לשון פון רבינו יונה אין שערי תשובה, אבער ס'גייט נאר אן ביי לשון הרע, נישט ביי רכילות, און אויך נאר אויף די מספר, נישט אויף די מקבל. קומט אויס ס'איז דא צוויי זאכן וואס די לאו איז אביסל באגרעניצט, לאמיר עס אנרופן אז ס'איז נאר ביי לשון הרע, און ס'איז אויך נאר אויף די מספר, אבער די אנדערע זאך און דאס אז ס'גייט אן אפילו אויף אמת און ס'גייט אן אפילו שלא בפניו, דאס גייט עס אוודאי יא אן. זאגט די חפץ חיים ווייטער, דאס זעקסטע לאו, ועוברים נמי המספר והמקבל בלאו וואס עס שטייט אין פסוק לא תחללו את שם קדשי אחרי שאין בזה תאווה ולא הנאה גשמית, נישט דא קיין תאווה און קיין גשמיות'דיגע הנאה אז ער זאל קענען זאגן דער יצר הרע האט אים געשלעפט און דאס איז א זאך וואס לאמיר זיך אויסדרוקן אויף דעם אז מ'קען עס אפשר שוין פארשטיין, א מענטש ווערט נכשל א זאך וואס זיין גוף ציט צו דעם. מה שאין כן לשון הרע דאך א זאך וואס מ'האט נישט קיין פיזישע הנאה, על כן נחשב העוון הזה כמרד ופריקת עול מלכות שמים בעלמא, וואס דאס איז דא א ספעציעלע לאו אויף דעם פון לא תחללו את שם קדשי, איז מחלל שם שמים בזה, און וזה דברנו אפילו בסתם איש מישראל, אפילו סיי וועלכע איד, בפרט אם הוא איש חשוב שהכל מסתכלין על מעשיו, דער וואס רעדט טאמער איז א חשוב'ער מענטש וואס מענטשן קוקן אים ארויף, בוודאי מחלל השם על ידי זה. ועל אחת כמה וכמה אם היה עבירה זאת ברבים, בוודאי שהחטא גדול עד מאוד, שנקרא מחלל שם שמים ברבים, אז עס ווערט גערעכנט אזוי ווי א מחלל שם שמים ברבים. נו, אין דער באר מים חיים צייכנט די חפץ חיים צו פונקטליך די מקורות ווי מען זעט עס, באקאנטע גמרא מסכת תענית, דף ח', אז לעתיד לבוא, אז מען קומט צו די נחש און מען זאגט אים, אז ארי איז דורס, ער הרג'עט, ער עסט, ער האט הנאה פון דעם, אבער דו, מה הנאה יש לך? הוא משיב להם, זאגט די נחש, צו זיי, ומה יתרון לבעל הלשון? און רשי זאגט דארטן סגייט ארויף אויף מספר לשון הרע אז הגם מ'האט נישט קיין הנאה, אבער נאך אלץ מרעדט לשון הרע און ער צייכנט צו די לשונות פון אנדערע ראשונים. און די חפץ חיים לייגט צו א מורא'דיגע לשון ס'איז כדאי אראפצוברענגען דא. בפרט בלא תעשה זו של לשון הרע ורכילות אונז זעהן מיר בעווינותינו הרבים אז שכל הרגיל בה הרי כהפקר בעיניו. דאס איז א ספעציעלע איסור, ס'איז א ספעציעלע פראבלעם אז א מענטש כאפט בכלל נישט אז ער טוט עפעס שלעכטס. אפילו טאמער ער גייט רעדן שלעכטס אויף זיין חבר, מ'גייט אים פרעגן וואס רעדסטו לשון הרע? וועט ער דיך זאגן טויזענט סיבות פארוואס ער האלט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט קיין לשון הרע. און אפילו לאמיר זאגן גייסטו אים ווייזן אז ס'איז יא לשון הרע, גייט ער נישט צוריק ציען, ער גייט זאגן וואס הייסט אויף אזא מענטש, ס'זאגאר א מצוה צו רעדן לשון הרע, אזא מענטש, ער פאנגט אן צו זאגן נאך און נאך שלעכטס אויף יענע מענטש, וואס מכח דעם גייט אויסקומען אז מ'מעג גאר רעדן לשון הרע אויף אים. קומט אויס דאס איז אזא מין עבירה, וואס וויפיל דו גייסט וועלן אויפווייזן פאר יענעם אז ער האט עובר געווען ווייל ער האט גערעדט שלעכטס, גייט ער אנפאנגן צו רעדן נאך לשון הרע, מסביר זיין פארוואס ס'איז זאגאר א מצוה צו באגראבן דעם מענטש. זאגט דער חפץ חיים הנמצא כזה בכל עוונות שבעולם, איז דען דא נאך אזא עבירה, נאך אזא פראבלעם, אז עס איז פשוט נישט שייך מסביר צו זיין אויפווייזן פאר די מענטש אז ער האט געזינדיגט? למשל איינער האט געגעסן חזיר בשוגג, מען וועט אים גיין מוכיח זיין, ער האט זיך נישט געכאפט, ער האט אריינגענומען א מאכל איסור, איז דען דא הוה אמינא גייט גיין עסן נאך א איסור אוודאי נישט, מה שאין כן דא וואס ס'איז דא א לאו מפורש אין די תורה און די עונש איז אזוי הארב, און נאך אלץ זעהן מיר אונז בעוונותינו הרבים אז וויפיל מען גייט מסביר זיין פאר א מענטש אז ער האט גערעדט לשון הרע, גייט ער נאך אלץ רעדן און ער גייט ממשיך זיין און פארקערט ער גייט זיך האלטן מיט זיינס מיט א שטארקייט. זאגט דער חפץ חיים אין זה כי אם מפני רוב ההרגל, פשוט מען איז צוגעוואוינט ס'איז געווארן אזוי ווי הפקר, ממילא איז בכלל מיקל בכבוד השמים און מחלל שם שמים איינער וואס רעדט לשון הרע. און דער חפץ חיים פירט אויס אז דער לאו איז אויף אלע אכט אופנים. דאס מיינט אז עס גייט סיי אויף די לשון הרע סיי אויף רכילות, סיי בפניו סיי שלא בפניו, סיי אויף די מספר סיי אויף די מקבל, סיי אויף אמת און סיי אויף שקר.